ברוך השם, מסכת כתובות, דף נ"ב, עמוד א', די פיפטע שורה פון אויבן אראפ. זאגט די גמרא, לימא כתנאי, מיר וועלן זאגן אין דער זאך וואס אביי מיט רבא'ן קריגן זיך, וואס איז געווען זייער מחלוקת, אז א כהן גדול האט מקדש געווען אן אלמנה, זי איז סייווי אסור צו אים, און זי איז געווארן געפאנגען, לערנט דאך אביי אז ער דארף איר אויסלייזן, פארוואס? ווייל דער תנאי כתובה איז דאך געוועזן אהדרינך למדינתך, א כהן שרייבט דאך אין כתובה אז ער טוט צוזאגן ער וועט איר צוריק ברענגען צו איר שטאט, און באלמנה לכהן גדול וועט ער אויך צוריק ברענגען צו איר שטאט. רבא קומט צו גיין און רבא זאגט ניין ווייל איז זי דאך סייווי שוין געווען אסור איז איז די איז ער נישט איז ער נישט מחויב איר אויסצולייזן, זאגט די גמרא אין דעם איז דא א מחלוקת פון תנאים, מיר האבן געלערנט המדיר את אשתו איינער האט גע'אסר'ט זיין פרוי זי זאל פון אים נישט הנאה האבן, דעמאלט אין א אופן ווי דער נדר איז חל דארף ער דאך איר גט'ן, מיט איר וואוינען טאר ער דאך נישט, ונשבית און זי איז געווארן געפאנגען, איז דא קען ער מקיים זיין ווען איך וועל דיר אויסלייזן וועל איך דיר צוריק נעמען פאר א פרוי, ניין ער קען דאך איר נישט צוריק נעמען פאר קיין פרוי זי איז דאך אסור אויף אים, ר' אליעזר אומר זאגט ר' אליעזר פודה ער זאל איר אויסלייזן ונותן לה כתובתה און נאכהער גיט ער איר די כתובה כאטש ביי די ענדע וועט ער נישט קענען סיי ווי מיט איר וואוינען ווייל זי איז דאך אסור צו אים מיט א נדר אבער אויסלייזן זאל ער איר. ר' יהושע אומר ר' יהושע זאגט נותן לה כתובתה ער גיט די כתובה. ואינו פודה, אויסלייזן דארף ער ניט, און מ'וועט באלד זען די סברה פון מחלוקת, דאס איז נאך אלץ די ברייתא. אמר רבי נתן, האט רבי נתן דערויף געזאגט, שאלתי את סומכוס, איך האב געפרעגט דעם תנא סומכוס, כשאמר רבי יהושע, ווען רבי יהושע האט געזאגט, אז אין דעם פאל ווען ער האט איר גע'אסר'ט בנדר און זי איז געווארן געפאנגען, האט דאך רבי יהושע געזאגט, אז ער גיט איר די כתובה און ער דארף איר נישט אויסלייזן, ער האט געזאגט נותן לה כתובתה ואינו פודה, ווען רעדט זיך דאס? צי רעדט זיך דאס דווקא כשהדירה ער האט פריער געמאכט דעם נדר ולבסוף נשבית און נאכער איז זי געווארן געפאנגען, נאר דעמאלט זאגט ער זיין דין? רבי יהושע, או, אדער בנשבית ולבסוף הדירה, אפילו דעמאלט ווען זי איז פריער געווארן געפאנגען, און נאכדעם וואס זי איז געווארן געפאנגען האט ער געמאכט דעם נדר, כאטש ס'איז דאך דא אז כ'קען דאך מיינען, ס'קען דאך אמאל זיין אז דעם גאנצן נדר האט ער זיך געמאכט כדי ער זאל נישט קענען מיט איר וואוינען, ער וועט איר נישט דארפן אויסלעזן, דאך זאגט רבי יהושע אז ווי מ'זאגט ער גיט די כתובה און ער לעזט נישט אויס. ואמר לי, האט סומכוס מיר געזאגט, לא שמעתי, איך האב נישט געהערט וועגן דעם, אבער ונראין דברים, מיר געפעלט, אז ווען האט רב געזאגט רבי יהושע זיין דין, רבי יהושע האט נאר געזאגט זיין דין, שהדירה, אז פריער האט ער געמאכט דעם נדר, ולבסוף נשבית, און נאכדעם איז זי געווארן געפאנגען. דאי אמרת ווייל אויב איך וועל זאגן אז ער האט געזאגט זיין דין נשבית אז זי איז פריער געווארן געפאנגען ולבסוף הדירה און נאכער מאכט ער דעם נדר זאגן מיר ער דארף נישט אויסלייזן אתי לאיערומי וועט ער דאך קומען מאכן א הערמה מיט זי וועט ווערן געפאנגען און ער וועט עס דארפן קאסטן אסאך געלט וועט ער יא מאכן א נדר איז פון דעם מוז איך זאגן אז ווען האט געזאגט רבי יהושע זיין דין אז ער האט איר גע'אסר'ט בנדר דארף ער איר נישט אויסלעזן, מיינט מען אז פריער האט ער געמאכט דעם נדר און נאכדעם איז זי געווארן געפאנגען. ביז אהער איז די ברייתא. יעצט לאמיר נאר זען אויב ס'זאל זיך רעדן די מעשה, די מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי יהושע ביי א אשת ישראל, קען זיך רעדן זייער מחלוקת,

א ישראל קאן דאך קאן דאך נאר אויסלעזן ווען ער קאן מקיים זיין ווען ער וועט זי צוריק נעמען פאר א פרוי, אבער דא קאן זי דאך נישט זיין זיין פרוי ווייל זי איז דאך אסור בנדר, און אז ס'איז דא א נדר וואס מ'קאן נישט אראפנעמען דעם נדר, ס'איז דא פרטים. איך קען זיך ניט טוען, ער איז אַ ישׂראל און זי איז אַ ישׂראלית, אָבער ער האָט דאָך איר געאַסרט בנדר, טאָר ער דאָך מיט איר נישט וואוינען. איז אַז ער וועט איר גיין אויסלעזן יעצט, וועט ער דאָך נישט קאָנען צוריק מיט איר וואוינען, וועט ער דאָך נישט מקיים זיין דעם תנאי כתובה, ממילא דאַרף מען דאָך זיכער נישט אויסלעזן. נאָר וואָס איז דען רעדט זיך דאָ? מאי לאו,

אבער ער קען דאך מקיים זיין דעם תנאי ואהדרינך למדינתך. ואביי דאמר כרב לעזער, אביי זאגט ווי רב לעזער, ווייל ער קען דאך מקיים זיין דעם תנאי ואהדרינך למדינתך, דעריבער דארף ער איר אויסלעזן, און לו יצוייר די זעלבע זאך זאל זיין ביי א אשת ישראל, א אשת ישראל וועט ער גארנישט דארפן אויסלעזן? זעהט איר אז קאן זיין א מציאות וואס מיר האבן פריער געפרעגט ביי ממזרות, אז ממזרות האט מען דאך געזאגט א ישראל דארף נישט אויסלעזן און א כהן דארף יא אויסלעזן, אזוי האט מען געטראכט, כ'ווייס נישט צו ס'איז אזוי, דא זעהט איר דאך ווען מ'מאכט א נדר איז אזוי יא דער דין, יעצט ורבא, און רבא דאמר כרבי ישוע רבא זאגט אז די תנאי פון א כהן און די תנאי פון ישראל ווי מען זאגט איז גלייך אז די גאנצע די כהן האט נאר געמאכט דעם תנאי אויב דו וועסט זיין אסור צוליבן דעם וואס ביסט געווארן געפאנגען איז וועל איך דיך אויסלעזן ואהדרינך למדינתך אבער אויב זי איז סייווי אסור דעמאלט איז נישט דא קיין חיוב אויסצולעזן, ווייל רבא האלט אזוי ווי ר' ישוע, זע איך דאך אז אין דעם דין איז דא א מחלוקת פון תנאים. רש"י. זאגט די גמרא, לא ניין, אין אמת'ן ר' אליעזר מיט ר' ישוע'ן קריגן זיך נישט אין דער מחלוקת פון אביי מיט רבא, ווי וועט זיין דארטן ווי ס'איז איסור דבר אחר, צו א כהן איז דורך א נדר, קענען אלע האלטן ווי אביי, אדער אלע קענען האלטן ווי רבא? נאר וואס איז זייער מחלוקת פון רב לעזער'ן מיט רב ישוע, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, כגון שנדרה איהי, זי האט געמאכט א נדר, זי האט גע'אסר'ט, און ער מוז איר גט'ן, וואו איז דאך דא א עצה אז דער מאן זאל פארשטערן דעם נדר ביום שמעו, איז אבער דא געוועזן וקיים לה הוא, ער האט נישט פארשטערט, אדער ער האט געזאגט ער וויל דעם נדר, אדער ער האט געשוויגן דעם טאג וואס ער הערט דעם נדר, קען ער דאך שוין מער ניט פארשטערן, איז געבליבן איר נדר, איז נאכאמאל, דעם נדר האט זי געמאכט, און ער האט אים נישט געמאכט אויס, ר' אליעזר סבר ר' אליעזר זאגט, הוא נותן אצבע בין שיניה, ער האט געגעבן דעם פינגער צווישן די ציין ער האט צוביסן ווי מען זאגט זיין פינגער, דאס איז בין שיניה, דו האסט געהערט דעם נדר און דו האסט געקאנט מאכן אויס נדר און דו האסט נישט געמאכט אויס נדר, איז דעריבער זאגן מיר דארפסטו אויסלעזן. ורבי יהושע סבר און רבי יהושע האלט נישט מ'האט צוביסן זיין פינגער, היא נתנה אצבע בין שיניה, זי האט זיך צוביסן, זי האט זיך גורם געווען מ'זאל מבטל זיין דעם תנאי, א ישראל דארף דאך זאגן ואותבינך לאינתו, איז זי, דעריבער זאגן מיר, האט זי זיך דאס קאלע געמאכט, ער קען זיך איר נישט צוריק נעמען פאר קיין פרוי, דעריבער דארף ער איר נישט אויסלעזן. פרעגט די גמרא, ווי קאנסטו אזוי איינלערנען, וואס האבן מיר געלערנט זאגט רבי יהושע, אז ער גיט איר די כתובה, אבער אויסלעזן דארף ער איר נישט אויסלעזן, ווי עט זיין א פרוי, זי איז א מורדת, צו עוברת על דת, וואס זי צווינגט דער מאן זאל איר גט'ן, דארף ער איר גט'ן, אבער קיין כתובה גיט ער דאך איר נישט,

ותו, נאך וועל איך דיר פרעגן, האבן מיר פריער געלערנט, אמר רבי נתן, רבי נתן האט געזאגט, שאלתי את סומכוס, כ'האב געפרעגט סומכוס'ן, כשאמר רבי יהושע, ווען רבי יהושע האט געזאגט, נותן לה כתובתה, ער גיט איר איר כתובה, ואינו פודה, און ער דארף איר נישט אויסלעזן, האב איך אים געפרעגט, ווען רעדט ער זיך, רבי יהושע, צי רעדט ער זיך נאר, כשהדירה אז ער האט פריער געמאכט דעם נדר ול ער האט געמאכט ולבסוף נשבית און נאכער איז זי געווארן געפאנגען או אדער ס'קאן זיך אויכעט רעדן אין אלע אופנים ס'קאן זיך אויך רעדן בשנשבית פריער איז זי געווארן געפאנגען ולבסוף הדירה נאכדעם איז געווען דער נדר ואמר האט סומכוס מיר געזאגט לא שמעתי כ'האב נישט געהערט.

מה לי וואס איז מיר דער חילוק צו הדירה ולבסוף נשבית, מה לי נשבית ולבסוף הדירה, ער האט דאך נישט געמאכט קיין שום ערמה, ווער האט אנגעהויבן צו מאכן דעם נדר, דעם נדר האט זי דאך אנגעהויבן צו מאכן, ממילא קען איך דיך נישט איינלערנען ווי דו האסט געזאגט אז עס רעדט זיך ווער האט געמאכט דעם נדר, אז זי האט געמאכט דעם נדר. אלא האט די גמרא חרטה פון פריער, און די גמרא זאגט רבי אליעזר מיט רבי יהושע'ן קריגן זיך נישט אין די מחלוקת פון אביי מיט רבא'ן, לעולם דאדרה איהו, עס רעדט זיך אז דעם נדר האט געמאכט ער, מיר וועלן נאכאמאל איבערחזר'ן, מיר האבן געהאט א מחלוקת פון אביי מיט רבא'ן, אביי זאגט ווען א כהן גדול נעמט א אלמנה איז ער מחויב איר אויסצולייזן ווען זי ווערט געפאנגען, ווייל דער תנאי כתובה איז דאך געוועזן ביי דעם כהן, ואהדרינך למדינתך, ער דארף איר נישט נעמען פאר א פרוי, ממילא ער קען דאך איר, דארף ער דאך, ער איז דאך מקיים דעם תנאי, ער וועט איר צוריק ברענגען צו דער שטאט פון וואנען זי קומט. רבא זאגט ניין, ער דארף איר נישט אויסלייזן, ווען דארף ער איר אויסלעזן? ווען זאג איך ואהדרינך למדינתך, אויב דער איסור וואס ער ווערט אסור צום כהן איז וועגן דעם איסור וואס איז געפאנגען? האבן מיר אראפגעברענגט אויף דעם א מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי יהושע, דארט רעדט זיך אזוי אז א מאן האט גע'אסר'ט די פרוי אויף זיך בנדר, און נאכהער איז זי געווארן געפאנגען, איז יעצט דא אז ער וועט איר אויסלעזן, אויב ער איז א ישראל, אויב ער איז א ישראל, קען ער דאך איר נישט צוריק נעמען פאר קיין פרוי, קען ער דאך נישט מקיים זיין דעם תנאי דו וועסט זיין מיין פרוי, אויב ער איז א כהן, איז אפהענגיג לויט אביי און לויט רבא'ן, לויט אביי'ן קען ער מקיים זיין דעם, נישט מקיים זיין, לויט אביי'ן קאן ער יא ואהדרינך למדינתך און לויט רבא'ן נישט, האב איך געוואלט זאגן אז רבי אליעזר זאגט דאך אז וואס אז מען לעזט אויס און מען גיט די כתובה, און רבי יהושע זאגט מען לעזט נישט אויס, זאגט יעצט די גמרא אז עס רעדט זיך ער האט אויסגעלעזט, ואביי מתרץ לטעמיה, אביי וועט פארענטפערן סיי רבי אליעזר סיי רבי יהושע האלטן אז ביי א כהנת איז דער דין אז דער כהן דארף אויסלעזן, ורבא מתרץ לטעמיה, זיי וועלן נישט זאגן אז דעם קריגט זיך תנאים, נאר יעדער איינער וועט זאגן אז אלע האלטן ווי ער, גייט די גמרא מפרש זיין, אביי מתרץ לטעמיה. אלמנה לכהן גדול, אויב ס'איז אלמנה לכהן גדול, כולי עלמא לא פליגי דחייב לפדותה, אזוי ווי אביי לערנט, סיי רבי אליעזר סיי רבי יהושע האלטן אזוי, פארוואס? ווען ער האט געשריבן די כתובה האט איז דעמאלט האט געקאנט זיין ואהדרינך למדינתך, זיכער. יעצט אויב ער לעזט איר אויס ווען דער קיום התנאי קען מען מקיים זיין ואהדרינך למדינתך, זיכער קען ער מקיים זיין, דעריבער האלטן אלע אז וואס? ער דארף אויסלעזן. דער צווייטער דין, ממזרת ונתינה לישראל, א ממזרת ונתינה וואס האט חתונה געהאט צו א ישראל, און בשעת מען האט געשריבן דעם תנאי כתובה, האט ער געקאנט דאס מקיים זיין? ער וועט איר צוריק נעמען פאר א פרוי? ניין. און שפעטער בשעת דעם אויסלעזן, קאן ער איר צוריק נעמען פאר א פרוי? ניין. איז כולי עלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה, האלטן אלע ער דארף נישט אויסלעזן, ווייל ער נישט אין אנפאנג ווען ער שרייבט דעם תנאי כתובה, נישט בשעת קיום התנאי, קאן ער זאגן זאלסט זיין מיין פרוי. יעצט א דריטע זאך, מדיר אשת כהן נמי, א כהן וואס האט גע'אסר'ט די פרוי אויף זיך בנדר, און נאכער איז זי געווארן געפאנגען, איז דאך אזוי יא, וואס איז דער תנאי כתובה פאר א כהן ווען ער לעזט אויס, ואהדרינך למדינתך, איז אויכעט כולי עלמא לא פליגי, זאגט אביי אלע לערנען דחייב לפדותה, ער איז א מחויב אויסצולעזן, פארוואס? ווייל ביי די שעת התנאי קען מען עס מקיים זיין, און ווען מ'איז מקיים ביי דעם סוף איז דאך אויך די זעלבע זאך, קען דאך זיין ואהדרינך למדינתך. דהיינו, דאס האט דאך דעם זעלבן דין ווי אלמנה לכהן גדול, און ביי אלמנה לכהן גדול האבן מיר דאך געזאגט אז כולי עלמא לא פליגי דחייב לפדותה, שאני קורא בה אהדרינך למדינתך. או כי פליגי, ווען איז די מחלוקת? במדיר אשת ישראל, א ישראל האט גע'אסר'ט אויף זיך זיין פרוי בנדר, אזא נדר וואס מען קען נישט אראפ נעמען דעם נדר, נדר על דעת רבים צי אנדערע וועגן, נאכער איז זי געווארן געפאנגען, בשעת מען האט געמאכט דעם תנאי בשעת מ'האט געשריבן די כתובה האט ער געקאנט מקיים זיין דעם תנאי? יא. בשעת עס קומט למעשה מקיים זיין דעם תנאי. וואס איז דער תנאי ביי א ישראל? דו'סט ווערן מיין פרוי קען ער נישט. און דא איז די שאלה אויף וועלכע זאך קוק איך? צי קוק איך אויף שעת כתיבת כתובה אדער איך קוק אויף די שעת אויסלעזן? ר' אליעזר סבר בתר מעיקרא, ר' אליעזר זאגט איך קוק אויף דעם אנפאנג, ווי איז געווען אין אנפאנג? בשעת ער האט איר גענומען פאר א פרוי ער האט געשריבן די כתובה האט ער איר געקאנט צוריק נעמען, איז דאך שוין געווארן אויף אים א חיוב א שעבוד ער זאל איר אויסלעזן, אבער ר' יהושע אזיל בתר בסוף, רבי יהושע קוקט אויף דער צייט ווען מען גייט אויסלעזן, און דעמאלט ווען מען גייט אויסלעזן קען ער דאך איר נישט צוריק נעמען, דעריבער זאגט רבי יהושע ער דארף איר נישט אויסלעזן, אזוי פארענטפערט אביי, אבער באלמנה לכהן גדול האב איך בשעת כתיבת הכתובה און בשעת כ'לעז אויס קען איך אלץ מקיים זיין דעם תנאי ואהדרינך למדינתך. רבא מתרץ לטעמיה, רבא פארענטפערט לויט זיין טעם, רבא זאגט ווען זאגט דער כהן אהדרינך למדינתך, דווקא אז די סיבה וואס זי איז אסור צום כהן איז וואס זי איז געווארן געפאנגען, אבער אויב זי איז סיי ווי אלמנה לכהן גדול דארף מען נישט אויסלייזן. זאגט ער אזוי, אלמנה לכהן גדול, און די זעלבע זאך ממזרת און נתינה לישראל, וואס דאס וואס זי איז אסור אויף דעם מאן איז דאך נישט מכח שביה, נאר ס'איז סיי ווי דא דער איסור, כולי עלמא לא פליגי נישט דא קיין מחלוקת, דאינו חייב לפדותה, באלמנה דארף ער נישט אויסלעזן, ווייל איך זאג דאך נישט אהדרינך למדינתך צוליבן געפאנגענשאפט, די סיבה איז דאך עפעס דבר אחר, א אנדער זאך, ממזרת לישראל, איך קען דאך נישט זאגן ואותבינך לי לאנתו, נישט אין אנפאנג און נישט בסוף, נישט בשעת כתיבת כתובה און נישט בשעת'ן אויסלעזן. כי פליגי, ווען איז די מחלוקת? די מחלוקת איז במדיר. ביי וועלכן נדר איז מחלוקת בין אשת כהן בין אשת ישראל, וואס דעמאלט ביי ביידע דאך אזוי, בשעת כתיבת הכתובה האב איך דאך געקאנט מקיים זיין דעם תנאי, די ישראל האט געקאנט מקיים זיין דאס זיין מיין פרוי, און דער כהן האט אויך געקאנט מקיים זיין, אהדרינך למדינתך, און נאכהער איז געווארן איז זי אסור אז מען קען איר נישט צוריק נעמען, און די סיבה וואס זי איז געווארן גע'אסר'ט איז דאך נישט געווארן וואס די שביה האט גע'אסר'ט, נאר וועלכעס האט איר גע'אסר'ט, א זייטיגע זאך. ר' אליעזר אזיל בתר מעיקרא, ר' אליעזר זאגט, בשעת כתיבת הכתובה, בשעת מען האט געשריבן דעם תנאי כתובה אז מען וועט איר אויסלעזן, האט דאך דעמאלט געקאנט ווערן מקויים די תנאי כתובה, איז שוין געווארן אויף אים א שעבוד אז ער מוז איר אויסלייזן, כאטש שפעטער קען ער איר נישט צוריק נעמען, אבער איך קוק אויף שעת כתיבת כתובה, דעריבער לערנט ר' אליעזר ער זאל איר אויסלייזן און ער גיט איר כתובה, ור' יהושע אזיל בתר בסוף, ר' יהושע זאגט איך קוק בשעת ווען ער דארף מקיים זיין דעם תנאי, ווען ער גייט איר אויסלייזן קען ער איר צוריק נעמען פאר א פרוי? ניין, דעריבער איז ער נישט מחוייב איר אויסצולייזן. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט נשבית אז די פרוי איז געווארן געפאנגען חייב לפדותה דארף ער איר אויסלייזן וכו'. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, נשבית בחיי בעלה, דער מאן האט געלעבט איז זיין פרוי געווארן געפאנגען, ואחר כך מת בעלה, און דער מאן איז נאכדעם געשטארבן. הכיר בה בעלה, אויב דער מאן האט געוואוסט איידער ער איז געשטארבן, האט ער געוואוסט אז זי איז שוין געווארן געפאנגען, איז דאך שוין אויף אים געווארן א חיוב ער זאל איר אויסלייזן, איז אפילו ער שטארבט, ליגט שוין א שעבוד ווי מען זאגט אויף זיינע נכסים, יורשים חייבים לפדותה, זענען די יורשים מחויב איר אויסצולייזן. לא הכיר בה בעלה, אויב ער האט נישט געוואוסט אז זי איז געווארן געפאנגען, אין יורשים חייבים לפדותה, דארפן די יורשים איר נישט אויסלויזן. דאס קען דאך זיין יורשים עס איז נישט זייער מאמע, עס איז נישט זייער מאמע. לוי סבר למיעבד עובדא כי הא מתניתא, לוי האט געוואלט טוהן אזוי ווי די ברייתא, ס'איז געווען א מעשה וואס זי איז געווארן געפאנגען, און דער מאן איז געוואויר געווארן אז זי איז געווארן געפאנגען, און נאכהער איז ער געשטארבן, האט לוי געוואלט זאגן אז די יורשים זאלן אויסלייזן. אמר ליה רב, האט רב געזאגט צו לוי'ן, הכי אמר חביבי, אזוי האט געזאגט מיין אנקל, רב חייא איז געווען דער אנקל פון רב, און איז געווען דער ברודער פון רב'ס טאטן. לית הלכתא כי הא מתניתא, די הלכה איז נישט ווי דער ברייתא, אלא כי הא דתניא זאגן מיר דאס וואס מיר האבן געלערנט, נשבית לאחר מיתת בעלה אז זי איז געווארן געפאנגען נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן, אין היתומים חייבים לפדותה, דארפן די יתומים איר נישט אויסלייזן, ולא עוד, נישט בלויז דאס, אלא אפילו נשבית בחיי בעלה, זי איז געווארן געפאנגען ווען דער מאן האט נאך געלעבט, ואחר כך מת בעלה, נאכדעם איז דער מאן געשטארבן, נאכדעם איז זי געווען געפאנגען, אין א י, באלד קען מען זען ווי ער רעדט זיך געוויס, אין היתומים חייבים לפדותה, די יתומים דארפן נישט אויסלייזן, פארוואס? שאין אני קורא בה, ווייל איך קען יעצט נישט אויסליינען, ואותבינך לאינתו, ווייל ער לעבט דאך נישט. איז אויב איך זאג דער טעם איז ווייל מען קען נישט זאגן ואותבינך לאינתו איז דאך נישט קיין חילוק צו ער האט יא געוויסט צו ער האט נישט געוויסט, אויב זי גייט נישט צוריק ווערן זיין פרוי דארף מען איר נישט אויסלעזן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט נשבית א פרוי איז געווארן געפאנגען והיו מבקשים ממנו מען האט געפארלאנגט פון דעם מאן עד עשרה בדמיה צען מאל אזוי פיל וויפיל מען שאצט אפ מען דארף געבן פאר אויסלויזן פעם ראשונה די ערשטע מאל פודה זאל ער אויסלויזן מכאן ואילך נאכדעם רצה פודה ער וויל לויזט ער אויס רצה אינו פודה זאגט דער רש"י דעם טעם ווייל די חכמים האבן נישט מתקן געווען נאר איין פדיון רבן שמעון בן גמליאל אומר רבי שמעון בן גמליאל זאגט אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהם, מען לייזט נישט אויס די געפאנגענע מער אווי זייער ווערדע, מפני תיקון העולם, כדי מען זאל זיך נישט צוגעוואינען אז מען וועט נעמען וועט פארלאנגען אסאך געלט. פרעגט די גמרא ער גייט ארויף ער גייט ארויף אזוי אז דער תנא קמא האט דאך געזאגט אז מען גיט אפילו צען מאל אזויפיל זאגט ער מען גיט נישט מער פרעגט די גמרא הא בכדי דמיהן פודה אויב דער וואס האט געפאנגען פארלאנגט די ווערדע פון דעם האלט רבי שמעון בן גמליאל אז מען זאל יא איר אויסלייזן אף על גב כאטש דפרקונה, דאס וואס מען לייזט איר אויס, יותר, באטרעפט מערער על כתובתה, פון דער כתובה. אזוי זאגט דאך רבי. די ווערטער זאגט דאך רבי שמעון בן גמליאל, אז מער א ווי זי איז ווערט נישט, אבער וויפיל די ווערט איז, לייזט מען שטענדיג אויס. ורמינהי, איך וועל דיר פרעגן א סתירה האבן מיר געלערנט, נשבית, זי איז געווארן געפאנגען, והיו מבקשין ממנו, מען וויל פון אים, עד עשרה בכתובתה, צען מאל אזויפיל וויפיל די גאנצע כתובה איר איז ווערד, וויפיל איר נדן איז געווען, פעם ראשונה די ערשטע מאל פודה לייזט ער אויס, מכאן ואילך, נאכאמאל, רצה פודה רצה אינו פודה, האבן מיר דאך פריער געזאגט, מ'איז אים נאר מחייב איינמאל אויסצולייזן. יא, דא רעדט מען נישט וועגן פרייז, נאר דא רעדט מען צען מאל די כתובה ווערט. רבן שמעון, אט א צווייטע מחלוקת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אם היה פרקונה כנגד כתובתה, אויב מען בעט פאר איר וויפיל די כתובה איז ווערט, פודה, זאל ער אויסלייזן, אם לאו, אויב נישט, אינו פודה, מען בעט ווינציגער ווי דער איבער די כתובה, אינו פודה, ווייל איך קען דאך נישט זאגן, דער ענין פון אויסלייזן דאס איז תנאי כתובה, אז דאס זאל זיין דער טפל, דער תנאי כתובה זאל נאך זיין מער ווי דער עיקר ווי די כתובה, זע איך דאך פון דא אז רבן שמעון בן גמליאל האלט אז אפילו כדי שוויה לייזט מען אויך נישט אויס, פריער האט דאך געשטאנען דאס לשון יותר על כדי דמיהם לייזט מען נישט אויס אבער כדי דמיהם מוז מען, און דא זע איך דאך אז אויב די כדי דמיהם איז מער אווי די כתובה דארף מען נישט אויסלייזן. ענטפערט די גמרא, רבן שמעון בן גמליאל תרי קולי אית ליה, ער האלט צוויי קולות,

אין דער משנה האבן מיר געלערנט לקתה חייב לרפאותה, ס'דא דא א תוספות'ל וואס מיר האט מען געפרעגט אין דער משנה, און די תוספות פארענטפערט וואס מען האט געפרעגט אין דער משנה, דער תוספות האט א שייכות צו דער משנה, די צווייטע תוספות'ל, אין דער משנה איז געשטאנען, אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא עצמה, איז דער דין רשאי, אויב ער גיט איר די כתובה זאל זיך גיין אליין אויסלייזן, קען ער נישט. און אויב ער גיט איר די די די כתובה און זיך היילן יא וואס איז די חילוק זאגט תוספות לפי שרפואה היא בכלל מזונות די רפואה איז מזונות איז פארוואס גיט מען איר מזונות ווייל זי גיט מעשי ידיה והרי קיבלה כנגד מעשי ידיה שעד עכשיו ביז יעצט האט זי געהאט מעשי ידיה האט מען יעצט אויסגעהאלטן, אבער יעצט ווייטער וועט זי נישט געבן קיין מעשי ידיה, ממילא וועט ער נישט דארפן איר היילן. איז איך געזען די מאירי ברענגט אראפ בשם הראב"ד, דא מיינט מען נישט אז זי איז אזוי א קראנקע אז זי ליגט אין בעט, ווייל ביי א יפת תואר שטייט ושלחתה לנפשה, אז דו ווילסט איר נישט זאלסט איר אוועקשיקן, שטייט נישט זאלסט איר איבערלאזן, נאר אויב זי איז קראנק דארפסט זיך מיט איר מטפל זיין, איר אויסהיילן, ביז וואנען דו וועסט קענען מקיים זיין דעם ושלחתה לנפשה, איז ביי יפת תואר וואס איז נישט ביי בת ישראל ווי ביי ישראל זאגן מיר אז מען קען נישט איבערלאזן א פרוי קראנקערהייט איז דא אוודאי און אוודאי קען מען נישט איבערלאזן, נאר דא רעדט זיך אזא איין אופן ווי מען זאגט זי האט א מיחוש זי קען נישט זי ליגט נישט אין בעט זי קען נאך ארום גיין יעצט אבל אינו רשאי לומר קען אבער איר נישט זאגן תקבל את גיטה ותפדה את עצמה לפי שלא קיבלה תשלום מפירות שאכל עד עכשיו פארוואס לייזט ער איר אויס ער האט אפגעגעסן די פירות אט האסטו אפגעגעסן די פירות יעצט גיט ער דעם גט ער האט דאך אפגעגעסן פון פריער די פירות איז דאך שוין מחויב איר אויסצולייזן גמרא אין דער משנה האט מען געלערנט לקתה איז געווארן געשלאגן חייב לרפאותה איז ער מחויב איר אויסצוהיילן. פארוואס זאגן מיר? ווייל רפואה ליגט אין זעלבן כלל פון מזונות. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, אן אלמנה ווען דער מאן איז געשטארבן ווערט זי דאך געשפייזט פון די פעלדער פון די יתומים, וצריכה רפואה, אז זי דארף האבן א רפואה, הרי היא כמזונות, האט עס דעם זעלבן דין ווי מזונות, ווייל מיר זאגן דאך רפואה איז אין כלל פון מזונות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, רפואה שיש לה קצבה, א רפואה וואס די רפואה איז פארהאנען קצבה, ס'האט ווי מען זאגט א צאל. וויפיל עס דארף קאסטן. רפואה שיש לה קצבה נתרפאת מכתובתה, דא רעדט זיך דאך ביי וועם רעדט זיך דא אויף? ביי אן אלמנה, די אלמנה האט דאך איר אייגענע געלט אויכעט, און דאס וואס ס'האט א קצבה זאל זיך ווערן אויסגעהיילט פון דער כתובה, די יתומים דארפן נישט געבן, שאין לה קצבה, ווי איז אבער די רפואה שאין לה קצבה וואס יעדן טאג דארף מען דארט מעדעצינען, מען ווייסט נישט וויפיל עס קאסט, דאס איז דער דין, הרי היא כמזונות, דאס האט דעם דין אזוי ווי מען איז מחויב צו שפייזן די אלמנה איז מען מחויב איר היילן, און פשטות ווייזט אויס פון דער גמרא אז דאס רעדט זיך נאר ביי אלמנה, אבער ביי אשתו איז נישט דא קיין חילוק, צו יש לה קצבה צו אין לה קצבה, ער איז שטענדיג מחויב איר צו היילן. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, עשו הקזת דם בארץ ישראל, מען האט געמאכט דעם ענין פון הקזת דם, אמאל מען האט געהאט צופיל בלוט, האט מען געדארפן ארויסלאזן בלוט פון די אדערן, האט מען דאס געמאכט אין ארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה, אזוי ווי א רפואה וואס האט נישט קיין קצבה, ממילא דארף האט עס א דין ווי מזונות, און דארף מען געבן די אלמנה. דערציילט די גמרא א מעשה, קריביה דרבי יוחנן, די משפחה פון רבי יוחנן, הוה להו האבן זיי געהאט איתת אבא, א אשת אב, זעט אויס אז ס'איז נישט געווען זייער מאמען, שטייט דאך נישט אימא, איתת, אן אלמנה דהוה צריכה רפואה כל יומא, מ'האט איר געדארפן געבן כסדר רפואות, און דעמאלט ווען מ'גיט רפואות כל יומא האבן מיר דאך געזאגט איז דאס אין כלל פון די מזונות. אתו לקמיה דרבי יוחנן, זענען זיי געקומען פאר רבי יוחנן, זיי האבן אים דערציילט זיי האבן עקספענסעס, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, איזילו גייט, קוצו ליה מידי לרופא, טוט זיך צונויפרעדן מיט א רופא אז ער זאל נעמען כך וכך, ער וועט איר שטענדיג אויסהיילן, ממילא וועט דאך דאס שוין זיין דבר שיש לה קצבה, וועט מען עס אראפרעכענען פון די כתובה. נאכהער, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט, עשינו עצמינו, מיר האבן זיך געמאכט כעורכי הדיינים, מיר האבן זיך געמאכט אזוי ווי מען האט ליב איינע פון די בעלי דינים, און מען טוט זאגן די זכיות זיינע צו דעם דיין, דעם דין טוט מען צוגרייטן פאר די דיינים אז דער דיין זאל דעם בעל דין זוכה זיין, דאס הייסט עורכי הדיינים, ער טוט צוגרייטן דעם דיין אז זיין הארץ זאל טראכטן פון דעם מענטש. פרעגט די גמרא, מעיקרא, און פריער ווען ער האט געגעבן די עצה, מאי סבר, פארוואס האט רבי יוחנן געגעבן די עצה? ולבסוף ביי די ענדע ווען ער האט חרטה געהאט, מאי סבר? פארוואס האט רבי יוחנן חרטה געהאט? ענטפערט די גמרא, מעיקרא סבר, פריער האט ער געהאלטן ומבשרך לא תתעלם, פון דיין משפחה זאלסט זיך נישט פארהוילן. דעריבער האט ער זיי געזאגט א עצה, איזילו קוצו ליה מידי לרופא. ולבסוף סבר, און ביי די ענדע האט ער געטראכט, אדם חשוב שאני, א אדם חשוב דארף זיין פארזיכטיג, ער דארף מורא האבן פאר חילול השם. ווייזט אויס פון דער גמרא אז מצד הדין האט רבי יוחנן נישט געטאן קיין איסור. נאר די גאנצע זאך איז פארוואס האט ער חרטה געהאט ווייל אדם חשוב שאני. פארוואס טאקע נישט קיין איסור דא אין דער זאך? טאקע גיין מטעים זיין די טענות פון איינעם אז דער דיין זאל מער טראכטן וועגן דעם בעל דין אז זאל אים מזכה זיין, צו גיין אויסלערנען איינעם פון די בעלי דינים טענות, אין דער צייט איך ווייס נישט וועלכע בעל דין ס'איז גערעכט, נאר איך זאג דעם א אז מיט די טענות קענסטו געווינען, דאס טאר מען נישט. אבער דא האט דאך נישט געווען קיין ענין פון טענות, ער האט זיי געזאגט אז ס'איז דא א דין אז אויב ס'איז דבר הקצוב טוט מען אראפרעכענען פון כתובה, איז דאך נישט מ'האט אויסגעלערנט די טענות, ער האט זיי נאר אויסגעלערנט א דין, דאס גייט נישט אריין אין עורכי הדיינים, נאר וואס דען, אדם חשוב איז דאך שאני, ער דארף זיין פארזיכטיג. זאגט די משנה, לא כתב לה, אז דער מאן האט איר נישט געשריבן אין דער כתובה, בנין דכרין, די זין די זכרים, דיהוו ליכי מינאי, וואס דו וועסט געבוירן פון מיר, אינון ירתון, זיי זאלן ירשענען,

אויב די פרוי, לאמיר זאגן רחל, וועט שטארבן ווען איך לעב, און איך וועל איר ירשענען, נאכער ווען איך וועל שטארבן, וועלן רחל'ס קינדער ירשענען די כתובה פון רחל. און ער האט נאך א פרוי לאה, די קינדער פון לאה וועלן ירשענען די כתובה פון לאה. וואס איז מיר דער חילוק?

איז אויב ער האט דאס נישט געשריבן, חייב, איז ער סיי ווי מחויב צו שפייזן די טעכטער שהוא תנאי בית דין, ווייל ס'א תנאי בית דין אז די טעכטער דארף מען שפייזן ביז זיי האבן חתונה אדער ביז זיי ווערן א בוגרת ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן. אויב ער האט נישט געשריבן את תהא יתבא בביתי, דו וועסט זיצן אין מיין שטוב, ומיתזנא מנכסי, דו'סט ווערן געשפייזט פון מיינע פעלדער, כל ימי אלע טעג, מיגר אלמנותיך בביתי, מיגר הייסט מיט דעם משך ווען ס'עט זיך ציען דיין אלמנה ווען דו ביסט אן אלמנה וועסטו זיין אין מיין הויז און דו וועסט ווערן געשפייזט, ער האט דאס נישט געשריבן מיט די כתובה, חייב איז ער חייב, שהוא תנאי בית דין, ווייל די בית דין זענען דאס מחייב. כך היו אנשי ירושלים כותבים, אזוי האבן געשריבן די מענטשן פון ירושלים, אז די אלמנה וועט זיצן אין שטוב און זי וועט ווערן געשפייזט, אנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים, די מענטשן אין גליל האבן אויך געשריבן אזוי ווי די מענטשן אין ירושלים האבן געשריבן, אבער אנשי יהודה היו כותבין, די אין יהודה האט מען געשריבן עד שירצו היורשים, ביז די יורשים וועלן וועלן, ליתן לך כתובתיך, מען זאל דיר געבן די כתובה, דו וועסט אזוי לאנג ווערן געשפייזט ביז מען וועט דיר וועלן געבן דיר די כתובה. לפיכך דעריבער, אם רצו יורשים, אז די יורשים ווילן, נותנין לה כתובתה, גיט מען איר די כתובה, ופוטרין אותה, מען שפייזט איר, מען דארף איר נישט געבן קיין מזונות. רש"י, יתר על חולקהון דעם אחוהון, בני אשה אחרת. אחוץ דעם חלק וואס זיי האבן מיט זייערע ברידער וואס די די ברידער זייערע פון אנדער פרוי, אם תמותי בחיי, אז דו וועסט שטארבן ווען איך לעב, ואירשך און איך וועל דיר ירשענען, יטלו בניך וועלן נעמען דיינע קינדער כתובתיך דיין כתובה.

די קינדער פון לאה וועלן זיין א סך, ובניך מועטים, דיינע זין זיי וועלן זיין ווינציגער, וטוב להם, איז בעסער פאר דיע וואס זענען ווינציג קינדער, שיטלו כתובת אמם, זיי זאלן נעמען די כתובה פון זייער מוטער, והמרובים כתובת אמם, ואפילו הכתובות שוות, אפילו ווען די כתובות איז גלייך, איך האב דאך אויך א חילוק אז אויב דיע האט ווינציגער קינדער איז דאך אויף זייער חלק מער

אז די זין ירש'ענען די כתובה פון זייער מאמע. דא רעדט זיך דאך אז די פרוי איז פריער געשטארבן, האט דאך דער מאן איר געירש'ן, אויב דער מאן האט איר געירש'ן, פארוואזשע האט מען מתקן געווען אז ער זאל מאכן ירש'ענען צו אירע קינדער דאס ער האט פון איר געירש'ן? כדי שיקפוץ אדם, כדי א מענטש זאל וועלן, ויכתוב לבתו כבנו, און ער זאל שרייבן צו זיין טאכטער א גרויסן נדן אזוי ווי צו זיין זון, ווייל אויב דער מענטש וועט מורא האבן אז ירשענען וועלן נישט נאר זיין טאכטער'ס קינדער, נאר פון א אנדערע פרוי אויך די קינדער וועלן ירשענען, וועט ער נישט געבן קיין סאך נדן, אבער אויב ער ווייסט אז דאס וואס ער גיבט נדן, דאס וואס ווערט געשריבן אין כתובה, טוען נאר ירש'ענען די קינדער פון זיין טאכטער, וועט ער געבן אסאך נדן. פרעגט די גמרא, פארוואס זאלן דאס די חכמים מתקן זיין? ומי איכא מידי, דען דא א זאך, דרחמנא אמר ברא לירות, די תורה זאגט אז זין זאל ירש'ענען, ברתא לא תירות, אויב ס'דא זין, זאל די טאכטער נישט ירש'נען, אזוי שטייט דאך אין פסוק, איש כי ימות ובן אין לו, איז ונתתם את נחלתו לבתו, אבער אויב ס'דא א זין, טוט דער זין ירש'נען, נישט די טאכטער. ואתו רבנן, קומען די רבנן, ומתקני, און זענען מתקן דתירות ברתא, אז די טאטע זאל איר אוועקגעבן זיין געלט, וואס דאס איז ראוי די זין זאלן ירש'נען. ענטפערט די גמרא, הא נמי דאורייתא היא, דאס טרעפט מען אויך אין דער תורה, אז דער טאטע זאל געבן פאר זיין טאכטער א גוטן נדן. דכתיב, ס' שטייט אין פסוק, קחו נשים, נעמט זיך, והולידו בנים ובנות, און איר זאלט געבוירן זין און טעכטער, וקחו לבניכם, איר זאלט נעמען צו אייערע זין, נשים פרויען.

נאָר װאָס דען? הא קא משמע לן, דער פּסוק גײט מיר דאָס דערצײלן, דנלבשה, ער זאָל איר גוט באַקלײדן, וניכסה, און צודעקן, וניתיב לה מידי, און ער זאָל איר געבן נאָך אַ נדן, כי היכי דקפצי עלה, מען זאָל שפּרינגען אױף איר, ואתו, מען װעט קומען, נסבי לה, מען זאָל װעלן איר נעמען פֿאַר אַ פֿרױ. פֿרעגט די גמרא, ועד כמה? װיפֿל איז דער שיעור פֿון נדן? אביי ורבא דאמרי תרוייהו, אביי און רבא זאגן ביידע עד לעישור נכסי, א צענט חלק פון דעם פארמעגן. אין גמרא ווערט עס דערמאנט אפאר מאל, להלכה איז דא אין דעם אסאך שיטות, אנדערע טייטשן דער טאטע זאל נישט אוועק געבן מער ווי א צענטל פון זיין פארמעגן, אנדערע טייטשן דער טאטע מעג געבן וויפיל ער וויל, נאר דארט ווי איך ווייס נישט וויפיל דער טאטע האט איז צו ער איז א קארגער צו ער איז א ברייטער, דעמאלט איז נעמען מיר אן עישור נכסי. דף נ עמוד ב', תוספות דיבור המתחיל ומאי עלייה, דארטן איז פארהאנען א מחלוקת פון רש"י מיט תוספות.

דבעל, אבער דאס וואס דער מאן גיט, די מנה און די מאתיים, אדער דאס וואס מ'איז מוסיף נאך, לא לירות, זאל מען נישט ירש'ענען, נאר די אירע קינדער, דאס זאלן ווערן צעטיילט צוזאמען מיט די גאנצע נכסים. ענטפערט די גמרא, אם כן, אויב אזוי, אז די קינדער וועלן נישט ירש'ענען די איבריגע כתובה, אב נמי מימנע, וועט זיך דער טאטע אויך צוריקהאלטן, ולא כתב, וועט נישט שרייבן צו זיין טאכטער אז ער זעט אז דער מענטש איז מקפיד אז די בני בתו זאלן נישט ירש'ען אים, וויל איך אויך נישט מוסיף זיין. פרעגט די גמרא, ואימא, לאמיר זאגן, היכא דכתב אב, נאר דארט ווי דער טאטע גיט דער טאכטער נדן, דעמאלט איז דא כתובת בנין דכרין. ווייל דער גאנצער טעם איז דאך כדי דער טאטע זאל געבן אסאך נדן. זאל מען זאגן ווען דער טאטע האט געשריבן נדן, דעמאלט איז דא כתובת בנין דכרין. אבער אויב דער טאטע האט נישט געשריבן, דעמאלט טוען זיי נישט ירש'נען די כתובה פון זייער מאמע. דער ב"ח איז נישט גורס די ווערטער, דכתב אב לכתוב בעל היכא דלא כתב אב לא לכתוב בעל, פשטות האט עס נישט קיין ווערט. דער מאן קען דאך שטענדיג שרייבן, נאר די שאלה איז אויב ירש'נען. די שאלה איז אזוי, דארט ווי דער טאטע גיט נדן, איז דאך דא דער טעם שיקפוץ אב לתת נדוניא לבתו, דעמאלט טוען זיי ירש'נען כתובת בנין דכרין, און אויב דער טאטע שרייבט גארנישט נישט קיין נדן, זאל דער מאן נישט שרייבן דעם תנאי פון כתובת בנין דכרין. און ס'זאָל נישט זײַן, אַז דער ליכטער גײט נישט אַרױף, דער מאַן זאָל געבן נדן, נאָר ליכטער גײט אַרױף, זאָל דער מאַן שרײַבן דעם תּנאַי פֿון כּתובֿת בנין דכרין. ענטפֿערט די גמרא, לא פּלוג רבנן, די רבנן האָבן נישט מחלק געװען צו אײן פֿון אײן כּתובֿה צו די אַנדערע, װײַל רוב כּתובֿות איז דאָך דאָ נדן, האָט מען נישט מחלק געװען. פרעגט די גמרא, בת בין הבנים נמי תירות, אויב דער טעם איז וועגן דעם נדן, למשל, רחל האט נאר געהאט א טאכטער, און פון דער צווייטער פרוי האט ער געהאט זין, זאל איך אויך זאגן אז די איינציגע טאכטער זאל ירש'ענען כתובת אמה, זאל ירש'ענען דעם נדן וואס דער טאטע פון איר מאמע האט געגעבן, פארוואס האט מען עס פונקט מתקן געווען נאר פאר בנין דכרין? ענטפערט די גמרא, כנחלה שויוה רבנן, מען האט עס געמאכט אזוי ווי נחלה. ווייל עס שטייט דאך בנים ירשו, און א בת ירש'נט נישט צווישן די בנים. פרעגט די גמרא, בת בין הבנות תירות, יעקב האט צוויי פרויען, רחל און לאה, פון רחל'ן האט ער א טאכטער. און פון לעה'ן האט ער אסאך טעכטער, זאל איך זאגן רחל'ס טאכטער זאל נעמען כתובת אמה, זאל ירש'נען וואס רחל'ס טאטע האט איר געגעבן נדן, ווייל אפילו דו זאגסט מען האט עס געמאכט כנחלה, אבער א בת בין הבנות טוט דאך ירש'נען. ענטפערט די גמרא, לא פלוג רבנן, די רבנן מאכן נישט קיין חילוק ביי כתובת בנין דכרין, אז כ'זאל זאגן א בת בין הבנים זאל נישט נעמען א בת בין הבנות זאל נעמען, שטענדיג זאגן זיי א בת ירש'נט נישט די כתובה פון איר מאמע. פרעגט די גמרא ותיגבי ממטלטלי, אויב דער טעם איז וועגן דעם נדן וואס דער טאטע פון דער מאמע האט געגעבן, זאל מען עס איינמאנען פון די מטלטלין אויך. פארוואס האט מען פריער געזאגט דף נ עמוד ב', אזוי ווי די בנים ירש'ן נישט די כתובת בנין דכרין אלא מקרקע, פארוואס זאל מען נישט ירש'ן פון מטלטלין? ענטפערט די גמרא, ככתובה שויוה רבנן,

פרעגט די גמרא תטרוף ממשעבדי, אויב איך זאג אז ס'האט דעם זעלבן כח ווי כתובה, און ביי כתובה איז דאך דער דין אז די פעלדער זענען אחראי, זאל מען אויך זאגן אז כתובת בנין דכרין טוט מען איינמאנען פון משעבדי, און ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת צו ס'איז ווי כתובה צו נישט, ענטפערט די גמרא

אז ווען זאג איך איינער האט צוויי פרויען דיע נעמען כתובת בנין דכרין די כתובה פון זייער מאמע און די אנדערע נעמען דווקא נאכדעם ווען זיי נעמען די כתובות וועט נאך בלייבן א דינר כ'זאל מקיים זיין דעם דין נחלה דאורייתא פארוואס זאל איך זאגן אז דארף בלייבן מותר דינר זאל איך זאגן אפילו ס'איז נישט דא מותר דינר זאג איך אויך נעמען דיע בנים כתובת אמן און דיע ענטפערט די גמרא במקום דקא מיעקרא נחלה דאורייתא, אזא ארט ווי ס'ווערט אויסגעריסן די נחלה דאורייתא צוליב די נחלה דרבנן, אויב איך זאג די נעמען כתובת אמן און די כתובת אמן, וועט מען דאך נישט מקיים זיין די מצוה פון נחלה דאורייתא, לא תקינו רבנן האבן די רבנן נישט מתקן געווען זייער נחלה, ס'זאל אויסטיילן די נחלת דאורייתא וואס איז גלייך וואס איז מן התורה, דעריבער אויב ס'איז דא מותר דינר וואס איך וועל מקיים זיין די נחלת דאורייתא בשוה,